א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויחי, דא לייג איך ארויף א שיעור אויף שובבים, דער רבי זכרונו לברכה, שובבים האט ער שוין געזאגט מוצאי שבת ויחי. ס'גייט דורך אזויפיל וואכן, מ'קען נישט צוקומען צו קיין דבר תורה, ס'דא אזויפיל פראבלעמען, כ'האב אבער אראפגענומען יעצט א שטיקל צייט, אז מען מוז רעדן וועגן דעם ענין פון שובבים, און מען דארף אביסל מעורר זיין דעם עולם וואו מען האלט יעצט. ס'איז דא די פרשה שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים, זאגט דער אר"י הקדוש אין שער רוח הקודש תיקון כ ז, אז ס'איז דא א פארצייטישער מנהג ביי אלע אידן אז מען פאסט פערציג טאג רצופים, ווייל ס'הייבט זיך אן ביי שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים דאס איז זעקס וואכן, זיבן טעג איז דא אין א וואך, איז סיקס טיימס סעווען איז פארטי טו, און מען איז זיך נוהג אז אין די צייט פאסט מען וועגן פגם הברית, ווייל דער נביא אין ירמיה קאפיטל ג' פסוק י ד זאגט שובו בנים שובבים, דאס איז די ראשי תיבות פון שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. זאגט דער אר"י הקדוש אז אין די טעג איז זייער שטארק מסוגל מען זאל פאסטן אויף פגם הברית, אויף קרי, אויף הוצאת זרע לבטלה, אויף בעילות אסורות, פארוואס איז דאס מער מסוגל? ווייל יעצט איז געווען די צייט, קודם האט מען געלערנט פרשת בראשית, האט מען געלערנט ווי דער אייבערשטער האט געמאכט, כלל ישראל פאר א פאלק, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, און די שבטי קה, און אונז זעמיר געווארן א פאלק פארן אייבערשטן, נאכדעם אז אונז זעמיר א פאלק, האט אונז דער אייבערשטער אראפגענומען אויף מצרים, דעם טעם פארוואס ער האט אונז אריין געפירט אויף מצרים איז געווען, מען זאל מתקן זיין דעם חטא פונעם דור המבול און פון דור הפלגה, די דור המבול, איז געווען אריינגעזינקען אין זנות, און די דור הפלגה האט געזאגט, אונז'מיר גיין מלחמה האלטן כביכול מיטן אייבערשטן, מ'עט מאכן א טורעם, מ'עט ארויפגיין צום אייבערשטן, און מ'עט מלחמה האלטן, און דאס איז געווען די ענין וואס מען האט אריינגעבויט די קינדער אין די ווענט אין מצרים, דאס איז געווען די תיקון פון דעם דור הפלגה וואס זיי האבן געזאגט, זעמיר מאכן א טורעם וועמיר מלחמה האלטן מיטן אייבערשטן חלילה, און דער תיקון פארן דור המבול איז געווען אז כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון, זיי האבן געוואלט איבערלאזן די טעכטער אז זאלן האבן מיט וועם צו זינדיגן, שטייט אין פסוק אין שמות, קאפיטל א' פסוק י ד וימררו את חייהם בעבודה קשה, מען האט פארביטערט זייער לעבן מיט שווערע ארבעט, בחומר ובלבנים, מיט ליים און מיט ציגל, דאס איז געווען דער תיקון פארן דור הפלגה, זיי האבן אויכעט גענומען חומר ובלבנים און זיי האבן געזאגט אונז'מיר בויען א מגדל, ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם. די אלע ארבעט וואס זיי האבן אמאל שוין געארבעט מיט גלגולים פריער האט מען זיי יעצט געארבעט שווער אין מצרים בפרך מיט שווערע ארבעט יעצט. די גמרא אין מסכת עירובין דף י ח עמוד ב' זאגט אז ווען דער אייבערשטער האט ארויסגעווארפן אדם הראשון פון גן עדן איז ער געווען זייער דיפרעסט, ער האט געפילט ס'איז שוין נישט דא קיין שום וועג ארויס, האט ער אנגעהויבן צו זינדיגן, מיטן חטא פון פגם הברית, ס'איז געווען הונדערט און דרייסיג יאר וואס ער האט זיך פורש געווען פון זיין פרוי, און דעמאלטס האט ער געבוירן שדים און רוחות דורך טיפת קרי, און דאס אלעס האט אויך געמוזט האבן א תיקון אין גלות מצרים, וועגן דעם ווען מען ליינט די פרשה ס'איז דא געוואלדיגע סגולה מען זאל מתקן זיין דעם מיעסן חטא. ווייל ווען מען הייבט אן צו ליינען פרשת שמות דארט רעדט זיך פון גלות מצרים און נאכדעם הייבט זיך אן יציאת מצרים און נאכדעם הייבט זיך אן ווי די אידן זענען געגאנגען אין די מדבר און נאכדעם הייבט זיך אן ווי די אידן האבן מקבל געווען די תורה און די דינים פון די תורה און דאס אלעס איז די קריאה פון שמות וארא בא בשלח יתרו און משפטים. יעצט נאכדעם אין פרשת משפטים געווענטליך ליינט מען פרשת שקלים. און וויאזוי ענדיגט זיך פרשת שקלים? לכפר על נפשותיכם, דאס איז אין שמות קאפיטל ל' פסוק ט ז, צו ווייזן אז נאך די גאנצע זאך אריין אין מצרים, דער תיקון פון מצרים, קבלת התורה, לאזט זיך אויס מיט לכפר על נפשותיכם. יעצט, די גמרא זאגט אין מסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב, שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה. א מענטש זאל נישט טראכטן, נישט קיין איידלע זאכן חלילה בייטאג און קומען נאכדעם צו טומאה ביינאכט. די גמרא לערנט אונז אויך אין מסכת נדה דף י ג עמוד ב' המקשה עצמו לדעת, ווען איינער מאכט זיך א קישוי אבר לדעת, ער טראכט פון שלעכטע הרהורים, דעמאלטס ווערט ביי אים א קישוי אבר, יהא בנידוי, איז אין חרם, זאגט די גמרא דקא מגרי יצר הרע אנפשיה, ווייל ער רייצט זיך דאך אן אליינס דעם יצר הרע.

יעצט היינט איז נישט אזוי ווייט שייך דער ענין פון עבודה זרה, באט דאס איז דער סיסטעם פון אלע חטאים, קודם זאגט ער לייג נאר די הענט דארטן בשעת דו גייסט קטנים, נאכדעם זאגט ער קוק נאר אין די מקווה ווי מען טאר נישט, און די געדאנקען הייבן דיר אן צו עסן די מחשבה, נאכדעם גייסטו אהיים ביינאכט, דו לייגסט זיך שלאפן אין בעט, ס'איז אזוי ווי א ווידיאו, ס'הייבט אן צו שפילן ביי דיר אין מח נאכאמאל די אלע זאכן, און ס'דוירט נאך א טאג און נאך א טאג, ביז ער געט דיך א כאפ אריין, אז דו רירסט דיר אן דעם אבר און דו הייבסט אן משפשף צו זיין, ביז דו קומסט צו צו דעם עוון המר והנמהר פון זרע לבטלה בידיים. נאכדעם וואס ס'געשעהט איז, וויאזוי דאס ארבעט איז, אז ס'ברענגט אריין, מינות און כפירה און אפיקורסות אינעם מענטש. אזוי שטייט אין ראשית חכמה און אין אלע ספרים וואס רעדן פונעם פגם הברית זאגן אז די אמונה ווערט נפגם ווען מען טוט דעם עוון פון זרע לבטלה, זיי זענען מסביר ואמונתך בלילות די אמונה איז תלוי אין טהרת הלילות, ווי ריין די נעכט זענען ביים מענטש אזוי פיל איז שטארק זיין אמונה. די גמרא זאגט אז.

מיטן אייבערשטן קען מען נישט זיין קיין בעל עבירה. יעצט וואס מיינט צו זאגן די צוויי זאכן? די פשטות דערפון, ווער ס'זינדיגט מיטן חטא פון פגם הברית, פון קרי און הוצאת זרע לבטלה, און ביאות אסורות, איז קען נישט נאנט קומען צו די מחיצה פונעם אייבערשטן, ער קען נישט זען די פני השכינה, איז ממילא. איז דא אין דעם אסאך א טיפערערע בחינה וואס אונז דארף מיר פארשטיין, אז. נישט נאר ווען ער העט קומען אין גן עדן העט ער נישט קענען זיין נאנט צום אייבערשטן, ער העט מוזן גיין אין גיהנום, נאר אפילו אויף די וועלט שטייט ער ווייט פונעם אייבערשטן, פארוואס? ווייל כי לא קל חפץ רשע אתה, איז במילא וואס ס'געשעהט איז, ס'מאכט אים טונקל די אויגן, ס'צוברעכט אים אינגאנצן, ס'ברענגט אין אים אריין א דיפרעשאן, יעדעס מאל וואס מ'איז מוצא זרע לבטלה פארלירט מען דעם חיות, ברענגט עס א דיפרעשאן. ס'טוט אים צעווארפן זיין גאנצן לעבן און אויכעט זיין געזונט אזוי ווי די רמב"ם ברענגט און שלחן ערוך ווערט געברענגט אז מ'טוט עס צופיל דעמאלטס ברענגט עס אלע חלאים, די רמב"ם זאגט אז אין א בית הקברות אז דו זעהסט טויזנט טויטע איז נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק זענען געשטארבן פון רוב תשמיש. ס'איז דא בחורים אויכעט וואס זענען דארט דא, פון מיט וועם האבן זיי געהאט תשמיש? האבן נאך נישט געהאט קיין ווייב, אז דאס מיינט זיי האבן מוצא געווען זרע לבטלה, יעצט ס'מיינט נישט אז דער מענטש איז מוצא זרע לבטלה שטארבט ער מארגן, ס'מיינט אז ס'צוברעכט דעם גוף נאך און נאך און נאך און אלע אינעווענדיגסטע אברים הערן אויף צו ארבעטן צוביסלעך און מ'באקומט אלע מינע קרענק, דער עולם מיינט אז היינט ווייל מ'לעבט לאנג דא די מינע קראנקהייט און יענע מינע קראנקהייט און אלצהיימערס. ס'איז א נעכטיגן טאג. ס'האט נישט צו טון מיט לעבן לאנג און לעבן קורץ. ס'האט צו טון ווייל היינט איז מען מוצא זרע לבטלה מער ווי אמאל. און אפילו אין די צייט פון ראשית חכמה זאגט דער ראשית חכמה ס'כמעט נישט דא איינער אין אונזער דור וואס ער איז ניצל געווארן אין די יונגע יארן פון זרע לבטלה. איז במילא ווען מען ווערט עלטער הייבט מען עס אן צו פילן יעצט. ס'איז דא אזאלכע וואס זינדיגן מיטן לא תנאף אויכעט. זיי טאטשן נידות, זיי טאטשן גויעס, און זיי טאטשן זכרים, משכב זכר, זאגט די גמרא אין מסכת נידה דף י"ג עמוד ב', מאי דכתיב וואס איז דאס וואס עס שטייט אין פסוק אין ישעיה קאפיטל א' פסוק ט"ו, ידיכם דמים מלאו, ענקע הענט זענען פול מיט בלוט, זאגט די גמרא אלו המנאפין ביד, מיט די הענט טאטשען זיי דעם אבר און זענען נואף ביד, און איך וויל אויך מסביר זיין, דאס דארף מען אויך לערנען מיט די מיידלעך, זיי טוען אויך די זעלבע, זיי שפילן זיך ארום מיט זייער אבר, דאס הייסט די קלעטערעס, זיי ווערן עראוזד און זיי קומען צו צו זרע לבטלה, און זיי טארן דאס אויך נישט טון, זאגט די גמרא תנא דבי רבי ישמעאל, און דאס איז א פסוק אין שמות קאפיטל כ פסוק י ג, לא תנאף, לא תנאף מיינט מען לא תהיה בך ניאוף. ס'זאל נישט זיין ביי דיר דער ענין פון ניאוף, בין ביד בין ברגל, מען קען עס טון מיט די הענט, מען קען זיך אויסרייבן רחמנא לצלן, מען קען אנכאפן דעם אבר, מען קען זיך שפילן דערמיט, און בין ברגל, ס'איז צווישן די פיס, ס'ווערט א קישוי אבר, רייבט מען עס ביז ס'קומט ארויס זרע. און יעדער איינער דארף וויסן, ווער ס'האט געזינדיגט מיט די ביטערע עבירה האט געהארגעט זיינע אייגענע קינדער. שטעל דיר פאר האסט א שטוב מיט קינדער, יו לאוו דעם אלל רייט, וואלסט נישט אויפגעגעבן קיין איינעם, און חלילה גאט שטראפט דיך און ער נעמט צו איינע איז עק וועלט, נאכדעם ווען דער אייבערשטער נעמט צו א קינד פון א משפחה ווערט עס צו צעריסן, די טאטע און די מאמע גייען ארויס אינגאנצן פון די גלייזן, זיי קענען עס קיינמאל נישט פארגעסן און זיי קענען נישט קומען צו זיך.

אראפ. און זיי זינדיגן, ס'איז פארדעקט, קיינער זעט נישט, אזוי מיינט ער. און אויכעט, שוחטי הילדים, אז ער קוועטשט אויס די קינדער און ער שעכט די קינדער מיט דעם וואס ער איז מוציא זרע לבטלה. תחת סעיפי הסלעים, אונטער די צווייגן, דאס מיינט די שפיצן וואס זיי שטעקן ארויס פון צווישן די פעלזן שטיינער, וואס דאס זעט אויס צום אויג אזוי ווי א צווייג שטעקט ארויס פון א בוים, און אויכעט בנחלים.

ער זינדיגט דאך נישט עבודה זרה, עבודה זרה איז דאך אן אנדערע חטא. די תירוץ איז אז מ'איז פוגם בפגם הברית ווערט מען א כופר, מ'הייבט אן צו האבן קשיות אויפן אייבערשטן, מ'קען נישט מאכן שלום מיט זיין מצב, און שטאטס ער זאל זאגן איך האב געזינדיגט הייבט ער אן צו זאגן ס'איז דעם אייבערשטנ'ס שולד, ער הייבט אן צו גיין צו אזאלכע פלעצער וואו מ'טאר נישט גיין. ער גייט צו אזאלכע פלעצער ווי פוטסטעפס און אנדערע פלעצער ווי מען גייט זוכן אביסל סופארט, נישט אז ס'זאל אים צוריק ברענגן צום אייבערשטן, פארקערט, אז ס'זאל ווייזן אז דער אייבערשטער חלילה איז זיך טועה מיט זיין הנהגה און דער אייבערשטער טוט נישט ריכטיג, מען רעדט סתם על השם ועל משיחו. אדער גלייבט מען חלילה אינגאנצן נישט אז ס'איז דא א באשעפער, און דאס איז דער פשט. פון כאילו עובד עבודת כוכבים, נישט אז מ'גייט זיך בוקן צו א צלם, דו נעמסט די עבודת כוכבים, דעם גוי, די מינות און כפירה און דו ברענגסט אריין אין דיר און דו ביסט מטמא דיך מיט דיין מח, און ממילא דארפסטו שוין נישט האלטן שבת, ווייל שבת דארף מען דאך נאר האלטן אויב עס איז דא א באשעפער וואס ער פארלאנגט עס, און אז טאמער דו האסט דאס אפגעלייקנט איז כדי זאלסטו קענען בארואיגן דיינע געמיטן, פילסטו דיך גוט, הה הה, ס'איז נישט דא א באשעפער חלילה. און ממילא ווערסטו א כופר און א עובד עבודה זרה, און דאס אלעס איז געקומען צו דיר פאר איין טעם, ווייל דו האסט זיך נישט צוריקגעהאלטן פון דעם חטא פון זרע לבטלה, פון קרי, פון ניאוף, און אזוי ווייטער. און ער ווערט אויכעט אין כעס אויף זיך, נעמט ער עס אויס אויפ'ן אייבערשטן, איז ממילא דער וואס ער טוט די אלע שייגעץ שטיק מיט פגם הברית ווערט א בעל כעס אויכעט, און אזוי ווי ער איז א רוצח, ער קוועטשט זיך אויס זיינע אייגענע קינדער און ער הרגעט זיי, ווערט ער א רוצח ממש אויכעט, איז במילא דער פגם הברית ברענגט אים צו צו כעס און צו רציחה, און ס'ברענגט אים אויכעט צו אז ער ווערט א כופר און אן. קורס קעגן דעם אייבערשטן. יעצט א מענטש אז ער פילט אז ער האט קשיות און ספיקות אויפן אייבערשטן, בשעת ער איז אויפגעכאוועט געווארן מיט אמונה שלימה, מיט אמונה טהורה, מען האט אים אריינגעברענגט אידישקייט, זאל ער וויסן יעדער ספק און יעדע קשיא היש השם בקרבינו אם אין, איז א סימן אז ער ליגט פארזינקען אין דעם חטא פון הוצאת זרע לבטלה. ממילא האט ער נישט קיין אמונה. יעצט, די גמרא זאגט ווייטער, רבי יוחנן זאגט, ווען איינער מוציא שכבת זרע לבטלה איז חייב מיתה. פארוואס? ווייל ס'שטייט אין בראשית קאפיטל לח פסוק י, וירע בעיני השם את אשר עשה, וימת גם אותו. די מיתה בידי שמים, דאס איז זייער א הארבע מיתה, ווייל דער אייבערשטער דארף דיך נישט ווארענען. א בית דין האט דיך געמוזט ווארענען, מ'וועט דיך הרג'נען מיט די און די מיתה, ס'האט געמוזט זיין צוויי עדות, דער אייבערשטער דארף דיך נישט ווארענען, דו ביסט נשבע ועומד מהר סיני. וועגן דעם ווער ס'ווייסט ביי זיך אז ער איז נכשל געווארן, און כ'האב ענק שוין געזאגט דער ראשית חכמה זאגט ס'איז כמעט נישט דא איינער אין אין מיין דור, דאס זאגט דער ראשית חכמה אין זיין דור. וואס ער איז נישט נכשל געווארן, דארף זען אז ס'קומט יעצט אזאלכע צייט פון שובבים, דארף ער אנהייבן צו בעטן דעם אייבערשטן, די ערשטע זאך וואס ער דארף בעטן דעם אייבערשטן איז נאך נישט אז דער אייבערשטער זאל אים מקבל זיין צו תשובה, ווייל דאס איז שוין די סעקענדערי, די ערשטע דארף ער בעטן דעם אייבערשטן אז ס'זאל נישט זיין קיין מסך המבדיל צווישן אים און צווישן אייבערשטן, און חלילה ס'זאל נישט אריינקומען אין זיין מחשבה דברי מינות וכפירה, ווייל דער חטא. פון פגם הברית באמבארדירט די מענטש די מח, מינות וכפירה, און מען זאל וועלן נאך זינדיגן, איז אז דו ווילסט תשובה טון קודם מוזטו וויסן אז ס'איז דא א באשעפער און דער אייבישטער פארלאנגט אז מען זאל זיין א איש קדוש, און דאס איז די ארגסטע עבירה וואס ס'איז דא, און דער מענטש דארף אויך זען מען זאל זיין אפגעהיטן ער זאל נישט קוקן ווי מען טאר נישט, מען רעדט נישט פון אין די גאס, אפילו אין די מקווה ווי דו מיינסט ס'איז א הייליג פלאץ, דארט דארף מען אויך זיין מורא'דיג אפגעהיטן, און אז מען קען נישט זיין ווייל די פריצות איז אזוי גרויס און מען שטופט זיך אריין אזויפיל מענטשן אין איין מקווה, גיי נישט, דעטס איט, נעם א שאוער, מען קען נישט טון די געהעריגע טבילה וועט מען טון טבילת עזרא, מ'וועט נעמען א שאוער, א מזל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אזא עזרא הסופר אויף די וועלט. אויך ווען א מענטש זיצט מיטן חבר און רעדט דברי ניבול פה אדער דברי ניאוף, דאס ברענגט צו צו פגם הברית און צו הוצאת זרע לבטלה, און נאכדעם ווען ער טוט עס ווערט ער א בעל כעס ווייל ער האט אויסגעריסן פון זיין מח אזא געוואלדיגע שטארקע מתנה וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, אין כח המוליד. און אז ער קומט צו צו כעס איז די חכמה גייט אוועק פון אים, אזוי ווי די גמרא ברענגט אין מסכת פסחים דף ס"ו עמוד ב', כל הכועס מסתלקת חכמתו ממנו, אין מסכת פסחים דף ס"ו עמוד ב', ממילא איז נישט דא קיין אנדערע עצה נאר אז מען זאל תשובה טון. אבער די תשובה דארף זיין צוויי זאכן, קודם אז מען זאל בעטן זיך אויסוויינען צום אייבערשטן אז ס'זאל אים חלילה נישט שאטן צו די אמונה, און נאכדעם דארף ער ערשט בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אים מוחל זיין פאר דעם חטא וואס ער האט געטון וואס ער האט געהארגעט מענטשן, ס'איז ממש אזוי ווי געהארגעט קינדער, און דאס איז דער ענין פון שובבים וואס מען פאסט. און מען בעט דעם אייבערשטן, היינט קען מען דאך נישט פאסטן, קוים וואס מען האט כח צו פאסטן, אבער בעטן דעם אייבערשטן קען מען, ווייל אין די טעג וויבאלד ס'איז געווען דער גלות מצרים און די גאולה, דורכדעם וואס מען האט געשריגן צום אייבערשטן, אזוי ווי שטייט אין חומש אין שמות ב' פסוק כ"ג און כ"ד, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה וישמע אלוקים את נאקתם ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב, איך האב ענק שוין געזאגט די אלע זאכן ווען מען ליינט אין די תורה, און ס'איז דא שבתים מיט ימים טובים, דאס איז נישט א געדענק צייכן אז ס'איז אמאל געווען א קבלת התורה, צו ס'איז געווען א יציאת מצרים, דאס איז אז היינט שפילט זיך עס נאכאמאל אפ אין אלע עולמות עליונים, ווען ס'קומט פופצן טאג אין ניסן איז דא נאכאמאל א יציאת מצרים, און ווען ס'קומט אז אידן זענען יעצט אריין אין די טיפקייט פון די קליפת מצרים און זיי שרייען צום אייבערשטן, העלפט צו דער אייבערשטער, שלא כדרך הטבע, אזוי ווי דער אייבערשטער האט אויסגעהערט די אידן אין מצרים, און יעדער מענטש גייט דורך אסאך קטנות מיט ירידות, און יעדער מענטש איז דאך נעבעך נכשל געווארן מיט זיינע עניינים פון קערי און זרע לבטלה, על פי אר"י הקדוש ווען מען ענדיגט תשמיש טאר מען נישט ארויס גיין גראד ווייל אלעס וואס איז נאך דא אין זיין גיד זרע איז דאך נאך ראוי להזריע, און א טאמער ס'קומט ארויס איז עס אויך אן ענין פון זרע לבטלה, ס'איז זייער הארב די זאכן זענען אזוי הארב אז אפילו גרויסע צדיקים ווערן חלילה נכשל. און דאס וואס דער ראשית חכמה זאגט ס'איז כמעט נישט דא איינער אין אונזער דור וואס איז נישט נכשל געווארן, און אויך דער אייבערשטער האט אונז אריין געווארפן דא צווישן אזאלכע אומות און נאך אומות גרועות שפלות מיט אזאלכע געוויסע חוקים וואס איז ממש איז א גרויל, און דאס איז פונקט אזוי ווי אין די צייט וואס איז געווען אין דור המבול, און פונקט ווי די אידן וואס זענען געווען. אריין געגאנגען אין מצרים און זיי האבן אויפגעארבעט און אויסגעארבעט דעם חטא פון דור המבול און פון דור הפלגה פונקט אזוי פארלאנגט יעצט דער אייבישטער ביי אונז אז אונז זאל מען די זעלבע טון דער חילוק איז נאר זיי זענען געווען בבחינת ראש בבחינת מח און אונז אבער בבחינת עקב אבער ווען משיח עט קומען מוז ער האבן אונזער דור פונקט אזוי ווי דעם דור פון די פריעריגע ווייל אן א פיס קען מען נישט גיין איין אינטש און אונז דארף מיר יעצט אויסארבעטן אזוי ווי די אידן האבן אויסגעארבעט אין מצרים אז זיי האבן נישט געזינדיגט ט, די זעלבע דארף מען אונז אויכעט אויסארבעטן, אז מען זאל נישט זינדיגן, און אז מען האט געזינדיגט דארף מען זיך צוריק קערן צום אייבערשטן. וועגן דעם האט אונז דער אייבערשטער אריין געשטעלט אין אזא שרעקליכן דור, דוד המלך זאגט אין תהלים קפיטל ק ו פסוק ל ה ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם, מען האט זיך אויסגעמישט צווישן די גוים, מען גייט רחמנא ליצלן היינט אנגעטוהן אז ס'איז א שרעק צו קוקן, מען קען זיך שוין נישט אויסדרייען ס'איז אזוי געדעכט די גאס, און נאכדעם מאכן זיי אזאלכע געזעצן וואס איז רחמנא ליצלן, און מען קומט צו צו אלע מינע טומאות, פון קרי, פון הוצאת זרע לבטלה, פון וואוינען מיט גויות חלילה, זאגט אונז דער אייבערשטער אבער זאלסט געדענקען, אזוי ווי די אידן אין מצרים האבן אויפגעארבעט און אויסגעארבעט דעם חטא, פון דור המבול און פון דור הפלגה וויל איך עטס זאלט'ס מיר אויכעט אויסארבעטן די חטאים, נאר עטס זענטס בבחינת עקב שוין ביי די ענדע, איז במילא זאגט דער נביא אין ירמיה קאפיטל ג' פסוק כ ב שובו בנים שובבים, דער עיקר פון אלע גאולות'ן און אלע צרות איז דורך דעם, וואס אונז זעמיר זיך נישט מתבונן וואס מען ערווארט פון אונז און וואס אונז דארף מיר טון. דער נביא אין ישעיה קאפיטל נ ז פסוק י ז ברענגט וילך שובב בדרך לבו, א מענטש גייט ווי א משוגענער, ער ווייסט נישט וואו צו גיין, ער גייט ארום, ער ווייסט נישט. וואס וויל דער אייבערשטער פון אים? ער גיבט זיך נאך אלע זיינע באגערענישן און ער קוקט נישט אויפן תכלית הנצחי וואס ער דארף דא אויפטון. ממילא אז סקומט די טעג פאסטן איז זייער שווער היינט צו פאסטן דארף ער כאטש זאגן אסאך תהלים, אבער דער אמת איז די זאגן תהלים איז טאקע מסוגל צו תשובה, אבער א מענטש דארף זיך מתבודד זיין און מתבונן זיין און ער זאל וויסן וואס וויל דער אייבישטער פון מיר, און טאמער ער איז גוט פארזינקען ווען ער איז זיך מתבודד, זאל ער זיך אויסרעדן צום אייבישטן, אזוי ווי א זון רעדט צו א טאטן, און ער זאל זאגן רבונו של עולם איך בין זייער פארזינקען, און ער זאל זיך אויסשרייען אזוי ווי אין מצרים איז. דער גלות אין מצרים און די גאולה געווען דורך דעם וואס זיי האבן געשריגן, אזוי ווי ס'שטייט אין שמות, קאפיטל ב', פסוק כג כד, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, דעמאלטס ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה, און וואס איז געווארן? וישמע אלוקים את נאקתם ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב. אזוי אויך דארף מען יעצט האלטן אין איין שרייען צום אייבערשטן, און זיך מתבודד זיין און מתבונן זיין, וויאזוי קען איך צוריקקומען צום אייבערשטן, ווייל די עיקר פון די אלע גלות'ן און די צרות וואס ס'קומט פאר א מענטש סיי בגוף און סיי בנפש, דאס איז אלעס פונעם חסרון פונעם דעת, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים, ווייל ער האט נישט געהייליגט מקדש געווען די זיבן נרות. וואס זענען די זיבן נרות? ווערט געברענגט דאס איז די צוויי אויגן, די צוויי אויערן, די נאז, און די מויל. די חוטם, די נאז ווערט גערעכנט אין די קבלה ספרים פאר צוויי, ווייל ס'איז דא צוויי זייטן פון די נאז, כאטשיג ס'איז אויף איין פלאץ, ווייל ס'שטייט לא תנאף. איז לא תהנה אף, מיט די נאז קען מען אויכעט זיין א נואף, מען שמעקט פערפיום פון פרויען, און אפילו פון זיין אייגענע פרוי ווען זי איז א נידה, און ווייל ער רופט נישט דעם אייבערשטן און ער קערט זיך נישט צוריק, גייט פון אים אוועק דער דעת, און אז ס'איז נישט דא קיין דעת, איז שוין נישט דא גארנישט, אם אין דעת הבדלה מנין, און פון דעם ווערט מען דערווייטערט. פונעם הייליגן באשעפער, וואס דאס איז דער גאנצער גלות און די צרות רחמנא ליצלן, ווייל דאס איז דורך חסרון הדעת. יעצט, דער גרעסטער יסוד אין שמירת הברית הייבט זיך אן ביי קדושת העיניים, שטייט ביי תמר אז ס'איז געווען די קדשה איז געווען ביי פתח העיניים, זאגן די ספרים אז דארטן ליגט די גאנצע מקור הקדושה, ביי די אויגן, פארוואס? ווייל די גמרא זאגט, עין רואה לב חומד און כלי מעשה גומרים, די גמרא מסכת סנהדרין דף מ ה עמוד א' זאגט אז אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, א זאך וואס א מענטש האט געזען קען דער יצר הרע שולט זיין, טאמער האט ער עס נישט געזען קען דער יצר הרע נישט שולט זיין. שטייט ביי יצחק אבינו אז ער איז שוין געווען א סומא, ממילא איז שוין נישט האט דער אייבערשטער געקענט שוין מזכיר זיין זיין נאמען אויף אים כאטשיג ער איז געווען לעבעדיג, ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט ער וועט נישט זינדיגן, א סומא זינדיגט נישט, יעצט א סומא מיינט מען נישט קיין בלינדער, א סומא מיינט מען אז ער האט נישט געזען די זאך, דעמאלטס האט ער נישט קיין יצר הרע דערצו. נאכדעם איז דא אז מען טאר נישט רעדן, מען דארף זיך אפהיטן דאס מויל, די גמרא זאגט אין מסכת כתובות דף ה עמוד ד', אל תקרא אזנך אלא אזנך, אז טאמער א מענטש הערט א זאך וואס איז נישט ריכטיג, זאל ער לייגן זיין פינגער אין די אויערן, ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל וואטשן אז מען זאל נישט הערן ניבול פה, רכילות, לשון הרע, און אויכעט א מענטש דארף זיך זייער היטן פון כעס און פון קפידות, וואס דאס איז אבי אבות הטומאה, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש אין בראשית אין דף כ"ז עמוד ב', כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, יעצט די גמרא אין מסכת נדרים דף כ"ב עמוד א' זאגט כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בו, און אזוי ווי כ'האב ענק שוין פריער געזאגט אז די אלע כעס מיט די אלע קפידות מיט די אלע זאכן דאס קומט ווייל ער פוגם געווען בפגם הברית, פוגם געווען אין דעת, און ממילא הי איז אלל מעסד אפ. מ'דארף אויכעט זיין זייער נזהר אז מ'זאל אליין נישט רעדן וואס מ'טאר נישט, שטייט אין ויקרא רבה פרשה כ"ד, ולא יראה בך ערות דבר, דרש'נט דער מדרש רבה, ערות דיבור. א מענטש דארף זייער זייער אבאכט געבן אויף זיין דיבור זאל עס נישט מנבל זיין און ער זאל נישט רעדן ניבול פה, ווייל דאס צוברעכט זיין גאנצע לעבן און ס'ברענגט אים צו צו פגם הברית. דאס איז וואס אלע ספרים זאגן א רמז אז ברית המעור איז תלוי בברית הלשון, מעור מיינט מען דעם אות ברית קודש און לשון מיינט מען די מויל, יעצט וועסטו באמערקן אז ס'איז פונקטליך איינס העכערן אנדערן. איז במילא אז מען געבט זיך אבאכט וואס מען רעדט, דעמאלטס קומט מען נישט צו צו קיין פגם הברית. ווער ס'ווייסט ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א סייפאן, מען ציט אריין, מען וויל פון א פאס ארויסנעמען וויין, ציט מען אריין אין אזא טוב אז מען נעמט ארויס די וואסער הייבט אן צו רינען, וויאזוי קען מען אפשטעלן אז ס'זאל נישט מער ארויסרינען, מען דעקט צו אויבן דעם פייפ, דער סייפאן, מיט די פינגער הערט עס אויף, און ס'רינט נישט אראפ אויך נישט מער, ס'בלייבט אין די פייפ אלעס, זאגן די ספרים הקדושים אז מ'כאפט אן אויבן די מויל, מ'רעדט נישט ניבול פה, מ'רעדט נישט וואס מ'טאר נישט, שטעלט עס אפ אז ס'זאל נישט רינען פון אונטן ביים ברית המעור, דאס איז אזוי ווי די סייפן פייפ. יעצט לאמיר אביסל צוקומען אין דעם ענין פון פאסטן קען מען דאך שוין נישט, זאגן תהלים איז זייער גוט, אבער די עיקר וואס מען דארף טון איז מען דארף צוקומען צו התמדת התורה, ס'איז לאנגע נעכט, דער הייליגער בעלזער רב פלעגט זאגן אז די לאנגע נעכט פון טבת האט א קדושה פון חול המועד, אונז צינדן מיר לעכט, אבער איצט דארף מען זיך אליינס אריינברענגען אין קדושה, מען דארף אנהייבן צו לערנען מער, מען דארף אנהייבן צו דאווענען ערליכער, מען זאל לערנען שישה סדרי משנה וואס דאס איז אותיות נשמה, ס'ווערט אויך געברענגט אין ספרים אין ראשית חכמה מען זאל זאגן תיקוני זוהר אזוי ווי מען זאגט אין אלול, און מען זאל לערנען און מען זאל דאווענען ערליך. און לאמיר מאכן דאס יאר א נייע מישען, מען זאגט אזויפיל ברכות פארן אייבערשטן יעדן טאג, הונדערט ברכות, מענטשן מאכן אשר יצר, מען דארף זען אז יעדע זאך זאל מען טון מיט א טראפעלע התבוננות, ס'ווערט געברענגט אין די מעשה ביכלעך אז מען האט געפרעגט אמאל דעם סטייפלער נאך ר' יעקב קניבסקי, ס'איז געווען א איד וואס איז געווען א חולה מסוכן, און געפרעגט וואס ער זאל טון, האט ער געזאגט ער זאל זיך מקבל זיין אז ווען ער וועט מאכן אשר יצר יעדן אפאר מאל א טאג, זאל ער זיך מתבונן זיין פארדעם וואס ער גייט זאגן, און ער זאל זיך מתבונן זיין די פירוש המילות, און ער זאל עס זאגן אינעווענדיג אין א סידור, און יענער האט אויף זיך מקבל געווען און ער איז ארויס געקראכן פון זיינע קראנקהייטן, מען מאכט אזויפיל ברכות א טאג מען כאפט אפילו נישט, איך זיץ אין רעסטוראנט און מען קען האלטן אינמיטן שמועסן מיט יענעם שוין ס'איז שוין פערטיג זיין אייערשפייז אלעס ער עט ער עט ער עט גיט א כאפ אריין א ברכה ער כאפט אפילו נישט וואסערע א ברכה ר'האט געמאכט אין שלחן ערוך אורח חיים סימן ה' שטייט כוונת הברכות ובו סעיף אחד סעיף א' יכוון בברכות פירוש המילות און כשיזכיר השם ווען ער זאגט ארויס דעם נאמען פון דעם אייבישטן איז אזוי ס'איז דא א שם און אלוקים איז ביי השם זאל ער מכוון זיין קודם ער זאגט עס אדנע ער זאגט נישט ארויס אזוי ווי ס'שטייט יוד קיי וואו קיי און די אדנע איז אז שהוא אדון הכל דער אייבערשטער איז דער הער פון אלעמען און ווען ער זעהט די יוד קיי וואו קיי איז ווען ער זעהט די יוד קיי זאל ער מכוון זיין אז דער אייבערשטער איז היה הווה ויהיה. יעצט ווען מ'זאגט אדנע, די שם אדנע, דעמאלטס איז מען מכוון אז דער אייבישטער איז דער אדון הכל און ווען מען זאגט דעם שם אלקים אדער אלקינו איז מען מכוון אז שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, אז דער אייבישטער איז שטארק און ער איז דער בעל היכולת, ער קען טון אלעס וואס ער וויל, און אויך ער איז דער כוחות פון אלעם. דאס איז א הלכה פסוקה אין שלחן ערוך וואס איז נישט דא קיין חולקים, און דאס מוז מען אינזין האבן, און נאכדעם אין שלחן ערוך אורח חיים סימן א' סעיף ד' שטייט קלאר טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות שלא בכוונה, מענטשן מיינען איך מוז אויסזאגן גאנץ תהלים איך מוז איך מוז איך מוז, וועל איך דיר זאגן, איך זאג יעדן איינעם דו ווילסט באמת אויסזאגן תהלים זעץ דיך אראפ און לערן דעם פירוש פון יעדן קאפיטל און זאג דאס קאפיטל, ס'וועט דיך דויערן א האלבע שעה צו לערנען און צען מינוט צו פינף מינוט צו זאגן, דאס איז פונקט אזוי וויכטיג אויב נישט מער, לויטן שולחן ערוך פון טוב מעט בתחנונים בכוונה מהרבה שלא בכוונה, ס'איז פונקט אזוי וויכטיג ווי דאס אה, כ'האב געמאכט א היט, כ'האב אויסגעזאגט גאנץ תהלים, כ'האב אויסגעזאגט צוויי מאל א טאג תהלים, ס'גרויסע זאכן, אבער. מען דארף ווי מען זאגט צולייגן אביסל התבוננות. יעצט, ס'איז דא די ברכה וואס מען זאגט עס אזויפיל מאל דעם אשר יצר, ס'איז אזא סגולה פאר אלע רפואות, און דער עולם ווייסט אפילו נישט וואס מען זאגט, ס'איז געווען איינער האט געהאלטן מיטן דאווענען האט ער געזאגט מכלל און מפרט ומפרט און מכלל האט ער געזאגט מעכל פארט פארט מעכל, האט אפילו נישט געוואוסט וואס ער זאגט, איז ברוך אתה, אשר יצר את האדם נקבים נקבים חלולים חלולים, יעצט אין שולחן ערוך אין סימן ו' אין אורח חיים שטייט, כשיוצא מבית הכסא, ווען א מענטש גייט ארויס פון א בית הכסא, יברך, זאל ער מאכן א ברכה, אשר יצר את האדם בחכמה, שבריאת האדם, דאס באשאפן פון א מענטש איז בחכמה נפלאה, דאס איז א מורא'דיגע חכמה. יעצט, ס'איז א מחלוקת דארט אין רש"י און תוספות, און דער טור ברענגט צו כמה זאכן, איז וויל איך עס פארזאגן, ויש מפרשים על שם שהגוף דומה לנוד מלא רוח. די גוף איז אזוי ווי א לאגל וואס איז פול מיט לופט, והוא מלא נקבים, און ס'איז פול מיט נקבים כדלקמן בסמוך, און ממילא וואלט דאך אלעס געדארפט ארויסרינען, און למעשה האלט דער גוף אלעס, אפילו ביי די בריאה פון א קינד שטייט אויכעט אז די קינד, נארמאל ווען מען וויל האלטן א זאך לייגט מען אריין א זאך אין א בעג פון אויבן, דער אייבערשטער לייגט עס אריין פון אונטן און דאס קינד האלט זיך מיט חכמה נפלאה. דאס זאגט רש"י, יעצט תוס' זאגט, און די שלחן ערוך ברענגט עס צו ויש מפרשים בחכמה שהתקין מזונותיו של אדם הראשון, דער אייבערשטער האט קודם געמאכט די שפייז פון אדם הראשון ואחר כך בראו, קומט אויס אז יעדער מענטש וואס קומט אויף די וועלט קומט שוין מיט זיין שפייז, נאכדעם זאגט מען ווייטער וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים, פירוש נקבים רבים, ס'דא אסאך לעכער. וועלכע? כגון פה, חוטם, פי הטבעת, דאס איז ווען מען גייט ארויס גדולים, וגם ברא בו איברים רבים חלולים, ער האט געמאכט אינעם מענטש אסאך אייברים. זענען האלאו אינסייד, זענען הויל. כמו לב וכרס, מעיים. שטעל דיר פאר די הארץ און די בויך און די געדערים, דאס איז ליידיג, נו דארף דאך עס צאמפאלן. מאכט דער אייבערשטער ס'זאל זיך האלטן, יעצט שאם יסתם אחד מהם, כלומר שבנקבים יש נקב אחד שהוא הפה, כשהוא במעי אמו, הוא סתום. ס'איז דא איין לאך וואס דאס איז די מויל, ווען דאס קינד איז אין די במעי אמו אין די בויך פון די מאמען איז דאס צוגעמאכט, און כשיוצא לאוויר עולם הוא נפתח, און ס'עפענט זיך אויף און ער קומט ארויס לאוויר עולם. ואם און אויב כשיוצא לאויר העולם היה נשאר סתום לא היה אפשר להתקיים, ווען די מויל עפענט זיך ווען נישט קען ער ווען נישט לעבן אפילו שעה אחת. והאיברים החלולים און די איברים וואס זענען הויל אם היה נפתח אחד מהם לא היה אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, ווען ס'וואלט זיך געעפנט למשל די הארץ דער מאגן און די בני מעיים אויב ווען ס'וואלט זיך ווען געעפנט וואלט א מענטש נישט געקענט לעבן. דאס איז איין טעם. ועוד יש לפרש, עס איז מ'קען נאך א זאך מסביר זיין, שגבול יש לאדם שיכולים נקביו ליסתם ולא ימות, א מענטש האט א גבול ווי לאנג ער קען איינהאלטן זיך ער זאל נישט דארפן ארויסגיין, וכיוון שעבר אותו הגבול, ווען דער גבול גייט אדורך אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. די גאנצע גוף ווערט אינפעקטעד אויב עס גייט נישט ארויס, כיוון שבכלל הנקבים הם פי הטבעת ופי האמה, צווישן די נקבים איז דאך אויך די פי הטבעת ווי מען גייט ארויס גדולים און אויך פי האמה פון די אבר פון קטנים, בכלל האיברים החלולים שאם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים הם כרס ומעיים, די בויך און די געדערים וואס טאמער ס'איז אפען קען מען נישט אפילו איין מינוט בלייבן לעבן, שפיר הוה שבח זה מענין עשיית צרכיו. ממילא האט דאס אסאך צו טוהן אז נאכדעם ווען מען גייט ארויס קטנים אדער גדולים זאגט מען די ברכה, ואפשר עוד שמאחר שאם יוצא לנקביו ביותר ווען א מענטש גייט צופיל ארויס קטנים עד שאם עבר הגבול אז טאמער ער גייט צופיל ארויס ימות וועט ער אויך שטארבן ווייל ער וועט ווערן דיהיידרעיטעד, בכלל שאם יפתח אחד מהם הוא דאס אויך אין דעם.

דער אייבערשטער מאכט אז ווען ס'ווערט שוין אויפגעארבעט אין מאגן, איז כדי ס'זאל נישט ווערן פארפוילט אין מאגן, ווייל ווען ס'ווערט פארפוילט וואלט מען ווען געשטארבן, מאכט דער אייבערשטער אז ס'זאל ארויסגיין, והוצאתו היא רפואה, און דאס ארויסגיין איז א רפואה, וועגן דעם זאגט מען רופא כל בשר, דער אייבערשטער מאכט ס'זאל אלע פסולת ארויסגיין, ומפליא לעשות מפני שהאדם דומה לנוד מלא רוח. א מענטש איז אזוי ווי א לאגל וואס איז פול מיט לופט, ואם יעשה אדם בנוד נקב בחודה של מחט, ווען א מענטש מאכט א קליינעם לאך אין א קריגל וואס איז פול מיט רוח, פול מיט לופט, גייט דאך ארויס דער לופט, און און ס'איז נישט דא מער, און א מענטש איז מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו. און דער רוח, דאס וואס איז דא אינעם מענטש, דאס בלייבט כסדר אפגעהיטן, הרי זה פלא. עוד יש לפרש על שם שבורר טוב המאכל ודוחה הפסולת. ס'נעמט ארויס דעם גוטס פונעם עסן, דיסטריביוט עס אין די באדי, און די פסולת גייט ארויס. יעצט הגהה זאגט דער רמא ועוד יש לפרש שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו, מיט דעם וואס. דער אייבערשטער מאכט אז דער רוח האדם זאל בלייבן אים וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, מענטש האט א נשמה מיט א גוף, אפילו ווער ס'האט נישט קיין נשמה א גוי האט אויכעט א נפש, און דאס איז א רוחני מיט א גשמי, דאס הייסט ומפליא לעשות, והכל הוא על ידי שהוא רופא כל בשר, ווייל דער אייבערשטער איז רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו, אז מ'איז געזונט דעמאלטס האלט זיך אלעס אין אים. אזוי ווי די וועלט זאגט, א קליינע לאך אין די נשמה איז א גרויסע לאך אינעם גוף. על כל פנים, מען דארף דאס אליינס איבערלערנען, און מען דארף עס חזר'ן, און מען דארף אינזין האבן צו לויבן דעם אייבערשטן נאכדעם וואס מען גייט ארויס יעדעס מאל, און דאס זעלבע דארף זיין ביי יעדע ברכה. נאר, צדיקים האבן געזאגט, ס'איז א סגולה מען זאל אינזין האבן אשר יצר, איז א סגולה פאר רפואה, אפילו ווען איינער איז שוין קראנק, און אפילו ביי א קראנקהייט, אפילו ווען ס'איז ברי היזיקא וואס ס'איז נישט דא קיין רפואה דערדורך אין זין האבן אשר יצר עט זיין א רפואה, און אזוי דארף מען אין זין האבן ווען מען זאגט השם און אלקינו, אלעס אזוי ווי עס שטייט אין שולחן ערוך, און דאס איז די געוואלדיגע התבוננות מיט דעם עט מען נאנט קומען צום הייליגן באשעפער. יעצט אין תהילים, ס'דא א מדרש שוחר טוב אויף תהילים קאפיטל ק' זאגט ער דארטן, אז בשעה שאתה עומד ומתפלל ווען דו שטייסט און ביסט מתפלל יהא לבך שמח זאל דיין הארץ זיין פרייליך שנאמר וואס עס שטייט אין תהילים עבדו את ה' בשמחה א מענטש קען נישט האבן א גרעסערע שמחה מיט דעם וואס ער קען רעדן צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ווען ער וויל יעדע זאך ווילסטו אפילו צו א פרעזידענט. צו עניטינג דארפסטו האבן א רשות צו קומען און צו גיין, און נישט יעדן איינעם לאזט מען אריין, און דו קענסט נישט זאגן אלעס וואס דו ווילסט, אלעס איז קאנטראלירט, דו מוזט קודם זאגן וואס דו ווילסט רעדן, אונז האמיר א זכי' ווען אונז ווילמיר קען מען רעדן צום אייבערשטן און דער אייבערשטער הערט אונז אויס. איז אז מען וועט זיך אונטערנעמען אז מען וועט מאכן די טעג פון שובבים א צייט וואס מען דערנענטערט זיך צום אייבערשטן און מען וועט אויף זיך מקבל זיין ווען מען זאגט א ברכה צו וויסן וואס מען זאגט און אינזין האבן ביי ה' מיט אלקינו וואס מען דארף אינזין האבן און ביי אשר יצר און אזוי ביי יעדע ברכה, דאס אליינס וועט זיין די גרעסטע תיקון פאר שובבים און די צייט איז יעצט מסוגל אז דאס זאל צוברענגען הרהורי תשובה ביז ער וועט ווערן ממש א צדיק גמור, ער וועט זיך קענען ארויסקריכן פון די אלע חטאים וואס ער האט געטון. איך וויל אויכעט אביסל מעורר זיין אז מען זאל נישט מאכן קיין לצנות, דאס איז אויך א חלק פון אפהיטן דאס מויל, ס'שטייט אין פרשת בשלח, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים, דרך ארץ פלשתים, דאס איז א פסוק אין שמות קפיטל י ג פסוק י ז, זאגן די הייליגע חזל אין מסכת עבודה זרה דף י ט עמוד א אז די פלשתים זענען געווען לצנים, וואס איז געווען? דער אייבערשטער האט געוויזן ניסים פאר כלל ישראל אין מצרים, אבער ווען מען גייט ווען דורך ארץ פלשתים וואלטן די לצים אפגעלאכט פון אלעם, יעצט. ס'דא אינגעלייט, מען לאכט אפ פון אלעם, פון יעדן גוטן מנהג, ס'געווען אידן וואס ס'פלעגן שאווען ווען מ'האט אויסגעזאגט תהילים אין בית מדרש, די היינטיגע אינגעלייט זענען שוין נישט צוגעוואוינט צו די אלע זאכן, יעצט געווענטליך די לצים זענען נואפים אויכעט, די פלשתים זענען געווען נואפים, רשי זאגט אין בראשית קאפיטל י פסוק י ד, זאגט רשי, ס'שטייט אין פסוק ואת פתרוסים ואת כסלוחים. אשר יצאו מהם פלשתים, זאגט רשי, משניהם יצאו, פון ביידע זענען זיי ארויסגעקומען, פאר וואס כי היו נואפים, זיי זענען געווען נואפים, והחליפו זה את זה, זיי האבן זיך אויסגעטוישט די ווייבער איינער מיטן צווייטן, איז במילא זענען זיי געווען אין צו תאוות ניאוף, במילא איז געווארן אז זיי געווארן לצים, לצנות אויכעט. אונז האמיר אמונה שלימה אז אברהם אבינו האט געוואוינט מיט שרה און עס איז געבוירן יצחק, זענען געקומען די לצים און זיי האבן געזאגט מאבימלך נתעברה שרה, עס איז גאר אונזער קעניג, אונזער קעניג האט זי שוואנגער געמאכט, ס'שטייט פון ארי הקדוש אז ולא יכלו להתמהמה, מ'האט נישט געקענט בלייבן אין מצרים ווייל זיי וואלטן אריינגעפאלן אין חמשים שערי טומאה, הגם היינט, איז מען דאך שוין מער ווי חמשים שערי טומאה, מ'איז שוין אין די חמשים שערי טומאה, וויאזוי האמיר א חשבון מען זאל אונז אויסלייזן? שטייט פון ארי הקדוש, דער אור החיים הקדוש ברענגט עס, ווייל היינט האמיר די תורה, מיט די תורה קען מען אויסגעלייזט ווערן פון אלע, אבער למעשה וואס איז געווען די פופציגסטע שערי טומאה? שטייט אין אלע ספרים, אין אלע חסידישע ספרים, דאס איז געווען קליפות פון ליצנות. מען פאלט אריין אין לצנות קריכט מען מער נישט ארויס, וועגן דעם איז דאס א גרויסער חלק פון די תשובה וואס מען דארף יעצט טון אין שובבים, מען זאל נישט פארכאפט ווערן מיט לצנות. ס'איז אזאלעכע הייליגע טעג, קומט איין לץ און מען מאכט איין דזשאוק איז פערטיג די גאנצע זאך. יעצט פון די רשי פון פלשתים ווייזט אויס אז ווער ס'מאכט לצנות פון אלעם איז א סימן אז ער האט שוין פוגם געווען בברית אויכעט. און פון אזא מענטש דארף מען זיך היטן. יעצט רבינו הקדוש האט אנגעזאגט פאר זיינע קינדער אל תדורו זאלסט נישט וואוינען בשכנציב פארוואס ווייל אין די שטאט האבן געוואוינט לצנים און זיי מעגן אריינשלעפן מיט זייערע לצנות. אזוי זאגט די גמרא מסכת פסחים דף קי"ב עמוד ב'. יעצט די טבע פון מענטשן וואס זענען אויכעט פוגם פבגם הברית ציען צו אזאלעכע מענטשן וואס זיי מאכן לצנות וועגן דעם. די אלע מענטשן גייען צו טיאטערס, זיי האבן סמארט פאונס און אלע אנדערע מינע זאכן וואס מענטשן מאכן לצנות פארוואס? ווייל לצנות דאס איז מושך די אלע וואס האבן פוגם געווען בפגם הברית, ווייל דאס איז די קליפה פון אבימלך און פון פלישתים, יעצט די כח פונעם סמך מם איז לצנות, דאס איז זיין כח, וויל איך אביסל אויפקלערן וואס דא גייט פאר, משה רבינו דער רבן של ישראל האט ארויסגעצויגן די אידן פון מצרים, ער האט געוויזן ניסים ונפלאות, ער האט געשפאלטן דעם ים, מען האט געזען א גילוי אלוקות, די גמרא זאגט,

אין מדרש אגדה, מען זאגט נישט קיין שירה נאר אויף א נס. יעצט, די ניסים וואס אידן האבן געזען אין יציאת מצרים און אין קריעת ים סוף איז געוען גרויסע ניסים אז מען האט געזאגט שירה דערויף. לערנען אונז אבער די הייליגע חזל, ס'איז אין שמות רבה, אין פרשה נ"ב סימן ב', בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אוי וויי אוי וויי ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה, הקם את המשכן, שטעל אויף דעם משכן, היה משה עוסק במשכן, היו הליצנים אומרים, די לייצים האבן געזאגט, אפשר שהשכינה תשרה על ידי בן עמרם, איז דען מעגליך אז די שכינה עט רוען, עט אראפקומען פון הימל און רוען דא דורך דעם בן עמרם? איר הערט וואס דא טוט זיך? מען רעדט דא פון אזעלכע ניסים ונפלאות וואס מען האט געזען ביי משה רבינו, מען איז ארויס פון מצרים און מען האט געשפאלטן דעם ים, און די ליצני הדור האבן געלאכט. איז וואס מיינט דאס לאכן? אז זיי האבן כופר געווען מיט אלע גוטע זאכן און די ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון, און ממילא האבן זיי אויך כופר געווען אין די קולות וברקים, און זיי האבן כופר געווען התורה מן השמים, מיט איין לצנות. וועגן דעם קומט יעצט די טעג פון שובבים. מתקן צו זיין די אלע זאכן, מען זאל וויסן על כל נשימה ונשימה אויף יעדן אטעם וואס א מענטש גיבט איז אלעס דער אייבערשטער, און די גמרא לערנט אונז אין מסכת פסחים דף קט"ז עמוד א' בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, דאס זאגט מען ביי די הגדה אויך, יעצט ווייסט וואס דאס מיינט? דאס מיינט אז ס'איז יעצט שובבים, גיימער אונז נאכאמאל ארויס פון מצרים, און די אלע אורות וואס מ'האט דעמאלטס געהאט, קומט יעצט נאכאמאל אראפ, און אזוי ווי מ'איז דעמאלטס ארויס פון די נ' שערי טומאה, אבער פון דעם מ"ט, די נ' איז מען נאכנישט געווען, אזוי קען מען יעצט ארויסגיין אפילו פון די נ' ווייל אונז האמיר די תורה. ווייל ווען איינער איז פוגם אין פגם הברית איז ביי אים דער גלות מצרים אקטועל, מצרים מיינט מיצר ים, זיינע מוחין ווערן מצומצם זיי גייען אריין אין לצנות און אין כפירה און אזוי ווייטער. און דווקא אין די טעג אז מ'וועט זיך נעמען אויף זיך, וועט מען קענען משיג זיין אלעס, און מ'זאל זען אויסצונוצן די טעג, מען זאל זיך מתוודה זיין פארן אייבערשטן, אזוי ווי דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה, פרק א', הלכה א', די עיקר תשובה איז וידוי של דברים, זאגט דער רמב"ם כל המרבה להתוודות הרי זה משובח. ווייל פארן אייבערשטן איז דער ווידוי זייער חשוב, אזוי ווי שטייט אין תורת כהנים אין פרשת בחוקותי, אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער זאגט, שמיד שהם מתוודים, די מינוט ווען זיי זענען מתוודים מיד אני חוזר ומרחם עליהם, קערט זיך דער אייבערשטער צוריק צו אונז און ער האט רחמנות אויף אונז. און מען זאל מקבל זיין אויף זיך לימוד התורה, מען זאל מקבל זיין אויף זיך אינזין צו האבן ווען מען זאגט ארויס דעם שם, און מקבל זיין אויף זיך אז אשר יצר זאל מען זאגן מיט כוונה מיט אלע אנדערע ברכות, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער מיד חוזר עליהם, ער צוריק קערן זיך צו אונז אונז מיר זוכה זיין צו אלעם גוטן, א פרייליכן שובבים רבותי, נישט מיט עצבות.